מוריי ורבותיי, ברוכים הבאים צו אונזער וועכנטליכע שיעור אין ספר הזוהר הקדוש, ווי אונז באלייכטן די פרשה און די וואך און די לעבן מיט די געוואלדיגע דרושים און די געוואלדיגע לעכטיגקייט וואס די זוהר וואס די זוהר געט וואס איז די לעבעדיגקייט די לעבעדיגע תורה וואס זי וויל אונז זאלן זאלן לערנען און זאלן ארייננעמען די זוהר אין די וואכענדיגע סדרה פרשת בא ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה הייבט ער אן מיט אזא פסוק און אזוי ווי די פרשה, מען שטעלט זיך אויף די ערשטע פסוק פון די פרשה ווי אונז הייבן אן אלעמאל, בא אל פרעה, דאס איז אויך א מער כללית'דיגע פסוק, דאס הייסט נישט די ערשטע מאל וואס עס שטייט בא אל פרעה, עס שטייט שוין דריי פיר מאל אין פרשת וארא, פרשת שמות אפילו ענליך. דאס הייסט אין אנדערע ווערטער, אונז הייבן דא טאקע אן אבער עס איז נישט דווקא א טייטש אין די אין די ווארט דווקא אין די מכת ארבה וואס הייבט זיך אן אנהייב פרשת בוא, נאר עס איז מער א באופן כללי וואס מען גייט פארשטיין, דורך דעם וואס די פרשה הייבט זיך אן בוא אל פרעה איז עס אזוי ווי א רמז אז מען זאל אביסל מער אריינטראכטן אין די בוא אל פרעה, אין אנדערע ווערטער אין די וויכוח וואס משה רבינו האט מיט פרעה, אדער אין אנדערע ווערטער. די פעולה, די זאך וואס משה רבינו טוט כדי ארויסצונעמען די אידן פון מצרים, כדי צו מאכן אז פרעה זאל ארויסלאזן די אידן פון מצרים. דאס איז א זאך וואס מען דארף טראכטן וועגן זייער אסאך. לאמיר זען עפעס א זאך. די זוהר עפנט אויף מיט א פסוק וואס מען דארף אלע מפרשים מוטשענען זיך וואס ער וויל פון די פסוק. נישט נאר די פסוק נאר למעשה די גאנצע המשך פון די דרוש פון די זוהר וואס גייט אפאר בלאט פון דף לב עמוד ב' ביז דף לד ביז דף לד מער ווייניגער צוויי און א האלב פעידזש וואס גייט ארום א דרוש וואס איז א המשך פון די ענין וואס רעדט וועגן איוב און די מפרשים מוטשענען זיך דא עס זעט נישט אויס ווי די עולם פארשטייט קלאר מען פארשטייט על פי פשט די דרש וואס אפשר האט עס א שייכות ס'איז שווער אבער צו פארשטיין וואס וויאזוי דאס איז א טייטש אויף די פסוק בא אל פרעה, וואסא שייכות האט עס? און לאמיר זעהן וואס די ערשטע זאך וואס ער זאגט און כ'וועל מסביר זיין וואס וואס ס'זעהט מיך אויס דא די נושא, וואס די סוגיא דא. רבי יהודה פתח, רבי יהודה עפענט מיט אזא פסוק, פסוק אין תהלים, ווי ווייסט יעדע איינער די פסוק? יעדע איינער ווייסט די פסוק פון ראש השנה, שטייט די פסוק אשרי העם יודעי תרועה הוויה באור פניך יהלכון, דאס איז די פסוק פון ראש השנה וואס מ'זאגט פאר די תקיעת שופר, און די זוהר אליינס קאכט זיך זייער שטארק אין די פסוק אויף די ענין פון ראש השנה. וואס האט ראש השנה איינגעלייגט די פרשת בא? דאס איז די זאך וואס אונז דארפן וויסן. ס'משמע אין די פסוק, און די זוהר גייט מאריך זיין, ס'דא דא עפעס א זאך וואס מ'דארף וויסן, אזוי ווי אונז האבן גערעדט ראש השנה וועגן דעם, אשרי העם יודעי תרועה, שטייט נישט אשרי העם תוקעי תרועה, שטייט נישט אשרי העם צדיקים, וואס איך ווייס צדיקים גייען באור פניך, צדיקים זענען נכתב לחיים יא, ווען מען רעדט פון ראש השנה, דאס איז צדיקים גייען ארויס פון מצרים יא, טראכט אריין וואס איז ראש השנה סך הכל, ראש השנה איז דאך א געוויסע בילד, א געוויסע ציור, א געוויסע מהלך וויאזוי אונז רעדן וועגן דעם וואס ס'געשעט גוטע זאכן, אלע זאכן וואס געשען א גאנץ יאר האבן דאך מיט ראש השנה, מ'ווערט נגזר לחיים, דער לחיים דער למוות. וואס איז א גרעסערע זאך וואס מען דארף רעדן וועגן צדיקים נכתבים לחיים ורשעים נכתבים למוות ווי דאס אז די אידן גייען ארויס פון מצרים און פרעה ווערט נידון למוות דאס איז דאך ממש די די זעלבע סוגיא ס'איז דאך ממש די סוגיא וואלט געקענט אפילו איינער זאגן אפשר שטייט עס משמע אזוי אין די גמרא בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו אין מצרים ס'הייסט כאילו אויב יעדע זאך וואס וואס געשעט אין די וועלט ווערט אפגע'פסק'נט ראש השנה אין א געוויסע זין איז די יציאת מצרים איז אויך געווארן גע'פסק'נט ראש השנה און ס'דא אסאך וועגן וואס מען קען טראכטן וועגן דעם אבער פשוטע טייטש מען איז ארויס פון מצרים ניסן אבער פון ראש השנה איז שוין איז שוין נגזר געווארן די גזירה מען האט שוין אויסגע'פועל'ט די די ישועה האט מען שוין אויסגע'פועל'ט ראש השנה איז אויב מען וויל טראכטן וויאזוי מען פועל'ט עס אויס דאס הייסט וואס איז דא די יודעי וואס איז דא די זאך וואס א מענטש דארף וויסן דארף מען בעצם טראכטן אביסל פון די ראש השנה'דיגע בליק אויף די מעשה פון פרעה אויף די מעשה פון יציאת מצרים און די זוהר זאגט אזוי. כמה אצטריכו בני נשא, ווי שטארק דארפן מענטשן גיין בדרכי הקדוש ברוך הוא, צו גיין היטן די תורה, צו וויסן גיין אויף די ריכטיגע וועג, כדי צו זיין יודעי תרועה, יודעי תרועה טייטש די זוהר דא, כדי ניצול צו ווערן פון אסאך קטרוגים וואס איז דא. און דער זוהר זאגט אונז לערנען אז ס'דא א מען זעט אין די פסוקים סיי אין א פסוק אין איוב וואס ער ברענגט אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף להגיד לאדם ישרו ויחננו דאס הייסט ס'דא א כאילו מלאכים מקטרגים וואס זאגן קטרוגים וואס זאגן שלעכטס אויף א מענטש און אויב ס'דא אפילו איין גוטער מלאך קען ער ניצול ווערן איז אזוי דאס הייסט מ'דארף א גרויסע זכות מ'דארף עפעס ניצול ווערן פון א קטרוג און דער זוהר פרעגט רב חייא האט געפרעגט וואס איז די פשט פון דעם? ס'איז דאך א שווערע זאך וואס מ'קען נישט, ס'איז נישט שווער צו פארשטיין. דאס הייסט, פארוואס דארף די אייבערשטער דארף עפעס א גאנצע מלאכה מימין ומימינים ומשמאילים, און נאך א פסוק וואס ער ברענגט אביסל שפעטער, ס'שטייט ראיתי את ה' עומד יושב על כסאו וכל צבא השמים עומדים עליו מימינו ומשמאלו איז א פסוק אין ספר מלכים, ס'איז כאילו ס'דא עפעס א בית דין און די שטן ברענגט אזעלכע טענות און די סניגור ברענגט אנדערע טענות און די מלאך מיכאל זאגט אזוי און דער מלאך זאגט אזוי, עס איז עפעס מאדנע, וואס דארף וואס דארף מען אנקומען וואס דארף מען רעדן פון די גאנצע מעשה, די אייבערשטער אליינס ווייסט נישט אלעס וואס א מענטש טוט, די אייבערשטער אליינס קען נישט אליינס געבן א שכר ועונש פאר ווער ס'דארף? וואס דארף מען עפעס מ'זאל דיך אפהיטן? די אייבערשטער זאל דיך אפהיטן? מיר טרעפן א מלאך, א מלאך מליץ צו דיך אפהיטן פון א אנדערע מלאך? ס'איז עפעס א מאדנע מעשה, אסאך מענטשן פארשטייען טאקע נישט די די מעשה, ס'זעט אויס אפשר איז עס נאר א משל, ס'איז א וועג צו ממחיש זיין בעסער אז די אייבערשטער ווייסט עפעס, אזוי קען מען זאגן על פי פשט, אבער ס'זעט עפעס נישט אויס אז דאס איז די. אז דאס איז דער פשט, ס'זעט אויס אז ס'איז דא דא עפעס א, עפעס א זאך, עפעס א עומק, אז א מענטש דארף, מ'דארף זיין יודעי תרועה, ס'הייסט דער ווארט פון יודעי תרועה, דער ווארט פון די יוד, די ידיעה, די חכמים, זיי קענען, זיי ווייסן דא עפעס א עומק וואס איז נישט דער פשט, ס'איז נישט, נישט נאר ס'איז נישט דער פשט אין אמונה, ס'איז אפילו נישט דער פשט, ס'איז מער ווי דער פשוט'ער פשט וואס יעדער איינער ווייסט, דער אייבערשטער זעט אלעס און ער וועט מאכן זיין דין וחשבון, זיין משפט, וואס איז די ראיה אז ס'איז דא. אז ס'איז דא א זאך וואס איז נישט אזוי פשט, וואס איז די ראיה אז ס'איז דא אזא זאך וואס מ'דארף פארשטיין, מ'דארף זיין א חכם, ס'איז נישט גענוג צו זיין א גרויסע צדיק, א גרויסע מאמין, מ'דארף זיין א חכם, וואס איז די ראיה? די ראיה זאגט רבי יהודה, ער ברענגט א ראיה, די ראיה איז פון איוב, ס'שטייט די אייבערשטער אליין זאגט צו די שטן אין די ספר איוב, ותסיתני בו לבלעו חנם, דו האסט מיך איינגערעדט, דו האסט מיך אנגערייצט, דו האסט מיך מסית געווען, צו שלאגן איוב בחינם אויף גארנישט, ס'הייסט כאילו, דאס דאך שטייט דאך אין די מעשה פון איוב, און די גאנצע ספר איוב איז געשטעלט פרובירן צו פארשטיין די מעשה, אבער על כל פנים אזוי שטייט דארט, אז ס'דא אזא מענטש וואס ס'קומט זיך אים גארנישט, איוב איז געווען א צדיק תם וישר וירא אלהים, ס'פעלט אים גארנישט, און עם כל זה, איז דא עפעס אזא זאך וואס הייסט א שטן, עפעס א קטרוג, און לכבוד די שטן איז געקומען אויף איוב, די אלע, די גאנצע מעשה וואס איז געקומען אויף איוב איז. לכבוד די שטן. אזוי גייט ער מסביר זיין שפעטער און לפי דרכו. אבער על כל פנים זעה איך שוין דא, דאס זעהט עפעס נישט אויס א פשוטע זאך, ס'זעהט אויס אפילו קעגן די פשט וואס אונז גלייבן, צדיק וישר הוא, ס'זעהט אויס קעגן די פשוטע דין וחשבון צדק און משפט וואס דארף זיין. און די זוהר זאגט, די זוהר זאגט אזוי, כל אלין אורחין טמירין קמי קודשא בריך דאס איז באהאלטענע וועגן פון די אייבערשטער, ולית לן למיהך בהו, אונז האבן נישט וואס צו נאכגיין די וועגן, אונז האבן נישט וואס צו דורכפארשן די וועגן, פארוואס?

א נוסח וואס קומט פון די זוהר, זכאין דקשוט, זכאי קשוט, א נוסח פון די זוהר זייער אסאך מאל, אמת'דיגע צדיקים, סאו וואס מיינט עס דא? אז ס'דא פעיקע צדיקים און אמת'ע צדיקים? א פעיקע צדיק איז דאך נישט קיין צדיק. טייטש איז, מ'קען זיין א צדיק, ס'איז גאנץ א גוטע זאך צו זיין א צדיק, אבער מ'דארף זיין באמת, מ'דארף זיין, אין אנדערע ווערטער, מ'דארף זיין א חכם, מ'דארף פארשטיין אפאר זאכן וואס אפילו פון זיין פשוט א צדיק, נישט א פשוט'ע צדיק, וועט מען דאס נישט פארשטיין. מ'דארף קענען אריינגיין אביסל טיפער, מ'דארף קענען נאכגיין די באהאלטענע וועגן וואס נישט יעדער איינער ווייסט זיי, נישט אפילו די פשוט'ע צדיקים, נישט אלעמאל ווייסן זיי די וועגן, נישט אלעמאל ווייסן זיי די סודות, איוב אליינס, איוב אליינס האט אפשר נישט געוואוסט די. האט אפשר נישט געוואוסט די עומק וואס מ'דארף אמת'דיג וויסן. און פאר דעם טאקע איז אים געקומען וואס איז געשען. אזוי גייט, אזוי גייט ער אזוי מסביר זיין שפעטער. אונז קענען גלייך זען, אונז האבן געפרעגט וואס די קאנעקשאן איז. דאס איז למעשה זייער ענליך צו די סיפור פון משה מיט פרעה, דאס הייסט מען פרעגט דאך אזא קשיא און עס איז טאקע א שווערע קשיא וואס מען פרעגט אויף די גאנצע ענין פון יציאת מצרים, דאס הייסט משה גייט מיט פרעה, רעדט מיט פרעה, די אייבערשטער זאגט אים בוא אל פרעה, דאס הייסט עס איז אזוי א מצוה גיי רעד מיט פרעה און זאג זיי אים משכנע אזוי, ברענג אים אזא מופת, ברענג אים אזא מכה, רעד מיט אים מער, גיי ווען ער גייט אין די וואסער, גיי ווען ער גייט אינדערפרי, גיי ביינאכט, אלע מיני זאכן. עס איז עפעס זייער שווער צו פארשטיין, דאס הייסט כאילו. די פשוט'ע אמונה, די פשוט'ע, די פשוט'ע צדיקים זיי זאגן, זאל די אייבערשטער קומען מיט א אטעם באמבע אין איין מינוט און אויסמעקן גאנץ מצרים און ארויס נעמען די אידן, אזוי דארף דאך זיין. וואס איז עפעס די, פארוואס איז פרעה געווארן בכלל א א קערעקטער אין די מעשה? ווער האט אים דא אריין געברענגט? ווער פרעגט בכלל פאר פרעה? פארוואס רעדט מען בכלל מיט אים? ס'איז זייער ענליך צו די זעלבע זאך, פארוואס רעדט מען מיט די שטן? וואס איז די דחק אין מינוט? אז ס'איז דא א שטן? אז ס'איז דא עפעס מלאכים? אז ס'איז דא עפעס? די אייבערשטער פירט אלעס, זאל די אייבערשטער גלייך טון, זאל די אייבערשטער היטן די צדיקים און געבן עונש פאר די רשעים און שוין, זייער סימפל און זייער גלאט און זייער פשוט די די גאנצע זאך, און משה רבינו אליינס זעט אויס פון די המשך ער מוטשעט זיך מיט דעם, ס'הייסט יעדע מאל נאך א בוא אל פרעה גיי זאג אים אזוי גיי זאג אים אהין, און משה רבינו כאילו איז אים שווער די קשיא, רבונו של עולם דו דארפסט עפעס רעדן מיט פרעה, איינער פרעגט פאר די פרעה, מ'דארף עפעס א מלאך, מ'דארף עפעס א מאכן א גאנצע פארם, אויספילן די ריכטיגע פארם, אזוי ארבעט עס אין הימל, מ'דארף אויספילן די ריכטיגע פארם, צו די ריכטיגע אפיס, אז נישט ארבעט עס נישט, דער אייבערשטער פירט דאך אלעס, זאל אלעס גיין אזוי ווי מ'דארף, דאס איז די קשיא, דאס איז די קשיא, וואס איז די קשיא פון ספר איוב, און די קשיא ווערט נאך גרעסער, מ'זעט דאך אמאל מענטשן, ס'זעט נישט אויס בצדק, און די קשיא איז למעשה אויף די אידן אין מצרים אויכעט, יא? ס'שטייט נישט. די זוהר רעדט וועגן די קשיא אין פרשת שמות פריער און אלע ברענגען עס אריזל אין זיינע כוונות פון פסח, וואס וואס איז דא געשען? ס'איז דאך זייער שווער, ס'שטייט נישט ערגעץ אז די אידן האבן געזינדיגט אז מ'איז געגאנגען אין מצרים, יעדע גלות וואס אונז לערנען, ס'איז געווען גלות בבל, ס'איז דא גלות אדום, וואס אונז לערנט אין נך ווי די אידן האבן געזינדיגט און זיי געגאנגען אין גלות און אזוי ווייטער, ס'שטייט נישט נערגעץ אז מ'האט געזינדיגט זאל מען גיין אין מצרים, מ'קען עפעס טרעפן רמזים אין חזל, אברהם אבינו האט געזאגט במה אדע, זעט נישט אויס אז ממש דאס איז די מעשה, דאס איז נישט די פשט. וואס וואס וואס וואס איז די זאך? אנדערע ווערטער, וואס דארף מען דא ארויסנעמען פון? וואס דארף מען אויפטון? וואס ווען משה רעדט מיט פרעה, ער טוט עפעס אויף, ס'נישט סתם אז ער ס'שטייט די אלע מעשיות נישט נאר צו מאכן גרויסע באמבעס מיט מכות, אותות ומופתים. ס'דא עפעס א חכמה, ס'דא עפעס א אינטעלעקטואלע זאך וואס ער טוט אויף, וואס ער טוט אויף אז. מען זאל קענען ארויס גיין פון מצרים, אז פרעה זאל מאכט זאל מען ארויס גיין פון מצרים, מען זאל זיך מטפל זיין מיט די פרעה, און די גאנצע בליק, די גאנצע מציאות איז שווער, פאר פשוטע מענטשן איז עס שווער צו פארשטיין, על פי פשט, לפי פשט האמונה איז עס שווער צו פארשטיין, ס'זעט אויס פאר די אייבערשטער דא איין באשעפער, און זאל ער מאכן פרעה אויס און א גוטן טאג, וואס קומט אריין שטן, עס איז דא מענטשן וואס גייען טאקע מיט די אמונה, און דאס איז אזוי, אזוי איז די פשטות, וואס אבער אונז קענען פארשטיין גלייך, און איך וויל דאס זאגן אויף אזא כלליות'דיגע אופן, ס'איז נישט די ריכטיגע וועג צו פארשטיין זאכן. פאר ווער ס'וויל זיין פון די זכאי קשוט וואס זיי זענען יודע את הריאות, זיי ווייסן אביסל בעסער וויאזוי די וועלט ארבעט, אזוי ווי מען זאגט אויף פשוט, זאכן זענען אסאך מער קאמפלעקס ווי דעם. וואס מיין איך? ס'איז טאקע אמת, ס'איז דא איין גאט און ער קען טון וואס ער וויל, מי יאמר לו מה תעשה און אזוי ווייטער. אבער די גאנצע בילד, די גאנצע זאך וואס איך האב יעצט געזאגט, ס'איז דא א גאט און ער קען טון וואס ער וויל, דאס קען מען רופן איין השגה, ס'איז איין פשט, אדער על פי קבלה קען מען עס רופן, אונז האבן גערעדט וועגן דעם אפשר לעצטע וואך אין א אנדערע נוסח, ס'איז איין ספירה, איין איין איין השגה, איין וועג צו פארשטיין, די אייבערשטער איז די בעל הבית ער קען טון וואס ער וויל, דאס איז איין זאך, זייער א פשוט'ע זאך, אבער ס'איז נאר איין זאך. און ס'איז נישט די איינציגסטע, ווער ס'איז א חכם ווייסט, ס'איז נישט די איינציגסטע וועג, ס'איז נישט די איינציגסטע התגלות פון גאט, ס'איז נישט די איינציגסטע וועג ווי מ'קען טראכטן פון גאט, מ'קען טראכטן פון גאט נאך צען טויזנט וועגן חוץ פון די וועג, און נישט נאר דעם וואס מ'קען, נאר מ'מוז, ווייל ווען מ'קוקט ארום אין די וועלט זעט מען אז יענץ איז אפשר זייער א קלארע זאך, זייער א גוטע זאך, אפשר וועט עס אמאל אויס. זיין קלאר פאר יעדעם איינעם, אבער די וועלט ארבייט נישט אמת'דיג אזוי, אונז קען דאך נישט זיין קיין בלאפערס און זאגן ס'איז אזוי און ווען ס'איז נישט אזוי, אלא מאי, אונז מיינט נאכנישט אז די וועלט איז נישט דא קיין גאט, ס'מיינט נאכנישט אז ווען מ'גייט זאגן בא אל פרעה מיינט עס ס'איז נישט דא קיין באשעפער, דאס איז דאך יא דא, ער גייט דאך מאכן מכות, ער שטייט אונטער משה, נו פארוואס שיקט מען דיך צו פרעה? ווייל דא דא נאך עפעס א השגה, דא דא נאך עפעס א פשט, און די פשט ס'איז שווער צו הערן די זאך פאר מענטשן, אבער ס'איז נאך א פשט וואס איז לאו דווקא די זעלבע פשט, ס'איז נישט אפילו אזוי ווי נאך א פרט אין די פשוט'ע זאך. ס'איז פשוט א גאנץ אנדערע וועג פון טראכטן וועגן זאכן, עס איז דא נאך וועגן, מיר האבן גערעדט אין פרשת ויחי, אין פרשת שמות, וועגן די ענין פון די מלאכים, אז מ'דארף האבן, מ'קען האבן א מרכבה, נישט נאר האבן א א השגה פון גאט, מ'דארף אויך האבן א השגה פון מרכבה, אזוי האבן מיר געזאגט אין אַכט, נישט נאר יעקב, מידת אמת, נאר אויך די צוועלף שבטים, צוועלף ענפים פון די מידת אמת, דאס איז באמת די גאנצע לימוד וואס אונז רופן.

אז ס'איז דא עפעס א אנדערע כח חוץ פון גאט, אדער ס'איז דא עפעס א, עפעס א זאך וואס איז נישט דעם. איך מיין צו זאגן אז ס'דא אנדערע וועגן פון טראכטן וועגן גאט. ס'דא גאנץ אנדערע, די אייבערשטער פירט די וועלט נישט נאר אין איין פשוט'ע וועג וואס הייסט מ'געט שכר פאר צדיקים און עונש פאר רשעים און קאפוט. ס'דא נאך צען טויזנט וועגן, און די אמת'דיגע צדיקים, די וואס ידעין רזין דחכמתא, זיי גייען נאך די וועגן. פארוואס גייען זיי נאך די וועגן? ווייל מ'דארף וויסן זיך צו פירן מיט די וועגן. ס'איז דאך אזוי אמת אויך אין עבודת השם פון א מענטש. למשל, עס איז זייער גרינג צו זאגן פאר א מענטש וואס דארף מה יעשה אדם בעולם הזה, ער זאל זיין גוט און נישט זיין שלעכט, נאר זיין גוט. וואס געשעט ווען מען גייט מיט די פשטות? מען פאלט אריין אין אסאך לעכער. וואס מיינט ביי א מענטש זיין גוט? פאלגן וואס מען הייסט אים, למשל, יא? קבלת עול. נו, און איבערמארגן, פאלגט מען אים אדער מען זעט דא א סתירה, כתוב אחד אומר כך וכתוב אחד אומר כך, אדער ער פאלגט איינעם וואס האט נישט געווען די ריכטיגע רב, עס איז נישט געווען די ריכטיגע פסק, עס איז געווען נאר ריכטיג פאר א אנדערע סיטועשאן, נישט פאר, פאלט ער אריין אין לעכער. נאכדעם האט ער טענות, איך בין דאך געווען פון די גוטע זייט, פארוואס האט מען מיר געשריבן א עונש? ס'איז נישט גענוג צו זיין גוט, מ'דארף אויכעט זיין קלוג, אזוי ווי דער רבי ר' בונם האט געזאגט, א איד דארף זיין גוט און פרום און קלוג. ס'איז נישט גענוג צו זיין גוט, גוט איז נאר איין השגה, און קלוג איז אויך נאר איין השגה, מ'דארף האבן אלע, מ'דארף האבן ווי אסאך מ'קען, מ'דארף האבן די אלע וועגן, פשוט סיי אין עבודה, און דארף קענען וויסן, ס'איז דא נאך א זאך צו טון, ס'איז נאך זאכן, חוץ פון דעם וואס מ'דארף זיין גוט דארף מען אויכעט זיין קלוג, חוץ פון דעם וואס מ'דארף זיין קלוג דארף מען אויכעט זיין ערליך, מ'דארף, ס'דא זייער אסאך אנדערע זאכן, אזוי ווי צוועלף שבטים, אזוי ווי אלע מיני מלאכים, מ'דארף זיך קענען א עצה געבן מיט די אלע זאכן. יעצט לאמיר. אנקומען צו נאך איין ווייטער צו נאך איין נקודה וואס די זוהר איז מאריך באריכות, כ'גיי נישט קענען עס ליינען אינעווייניג ווייל ס'איז ממש זייער מאריך צוויי בלאט אויף די ענין, כ'וועל פרובירן צו זאגן וואס ס'קומט מיך ארויס פון דעם, די עיקר יסוד. די זוהר רעדט וועגן א זאך וועגן וועגן איוב, וואס קומט דא אריין איוב? ווי קומט אריין איוב אין פרשת בא? ווייסט יעדער איינער אז די גמרא האט געזאגט שוין אז איוב איז געווען פון די יועצים פון פרעה, יא? און אזוי מאכט ברענגט די דרשה הירא את עבדי השם דבר השם מעבדי פרעה, ווער איז הירא את דבר השם? איוב וואס שטייט אויף אים ירא אלקים, ער איז געווען די ערליכע פון פרעה, און וואס האט ער געטון? על פי די גמרא זאגט די גמרא וואס האט איוב געטון?

עס איז דאך א פסוק אין ספר איוב וואס עפעס שווער וואס אסאך מאל צו פארשטיין וואס דער פסוק וויל, דער שטן זאגט ער איז געווען משוטט בארץ מתהלך בה דרייט זיך אויף די וועלט זאגט ער האסט באמערקט איוב? נו וואס וויל די אייבערשטער? ער איז עפעס מעורר עפעס וועגן איוב? זאגט דער מדרש אז דאס איז א משל אזוי זאגט דער מדרש אזא משל, ס'איז געווען א רועה, ס'האט געוואלט אריבער נעמען זיין סטאדע שאף אין א וואסער. ער דארף זיי אריבער נעמען, דארף אזוי אין קריעת ים סוף דארף זיי אריבער נעמען די וואסער. איז געקומען א זאב, איז געקומען א וואלף, און ער וויל טורף זיין, ער וויל פארציקן די ח די שעפעלעך. די רועה זעט זיך מיט א פראבלעם. מ'קען זיך גיין שלאגן מיט די זאב, אבער ביז דערווייל וועלן די שעפעלעך זיך צוגיין, ער זאל נישט קענען, ער דארף, האט דאך א אנדערע דזשאב צו טון, ער דארף דאך זיי אריבער נעמען. איז אים איינגעפאלן א המצאה, געגעבן פאר די, פאר די וואלף איין גרויסע ציגעלע, איין ווי זאגט מען, איז די נוסח, איין גרויס, איין ציג גיבט ער פאר אים, זאגט ער איז יתעסק בזה. ביז ער זאל זיך שלאגן, און ער גייט דאך, א ציג לאזט זיך נישט פארציקן אזוי שנעל, איז אביסל גרעסער ווי סתם א שעפעלע, איז שטערקער, און ער גייט זיך שלאגן מיט די וואלף אהער און אהין, ביז זאלן זיי זיך שלאגן, אפשר וועט ער אים אפילו פארציקן, אבער ביז דערווייל וועל איך אריבער נעמען מיינע שאף די וואסער, און שפעטער וועל איך צוריק קומען וועל איך אפילו אפילו ראטעווען די זאב די ציגעלע אויכעט. אזוי פארשטייט די מדרש דעם ענין פון איוב.

אפשר מ'וועט אים געבן יסורים וועט ער וועט ער שוין נישט זיין אזא צדיק, לאמיר אים אויספרובירן, מנסה זיין. און ביז די שטן האט געענדיגט מיט איוב, שפעטער איז די אייבערשטער צוריק געקומען האט טאקע געהאלפן איוב אויך, און צום סוף, סוף סוף האט דאס דאך די סוף פון ספר איוב. איז די זוהר איז מסביר די גאנצע ענין אז ס'איז נישט סתם עפעס א ווערטל. איוב באקומט יסורים אדער איוב ווארפט מען צו די צו די שטן ער זאל זיך פארען מיט אים, וואס איז דער טייטש פון די גאנצע זאך? זאגט די זוהר דארפסט וויסן אז דאס איז אלעס וואס די אייבערשטער טוט איז מידה כנגד מידה, עס איז נישט פשט, מען קען נישט אליינס, עס איז נישט א זאך סתם א אומשולדיגע איוב צדיק ערגעץ אין ארץ עוץ האט מען געווארפן צו די שטן ווייל פאר עפעס פראטעקציע פאר עפעס פאליטיק, עס ארבעט נישט אמת'דיג אזוי. נאר דער זוהר איז מסביר. אז דאס איז געווען איוב'ס שיטה אליינס, אין אנדערע ווערטער דאס איז א פועל יוצא פון א טעות פון איוב'ס וועג פון טראכטן וועגן גאט, פון איוב'ס וועג און דרך אין עבודת השם האט גורם געווען אז ער זאל דארפן האבן די יסורים, אין אנדערע ווערטער ער איז גורם געווען אז ער זאל האבן די קטרוג פון די שטן. וואס איז די פשט? לאמיר אנהייבן פון דעם וואס איוב האט.

נאר וואס? מאך שרי מסים, זיי פושט ידיים ידיים בממונם ובבנותיהם אפשר, מיט די קינדער מיט די אלע זאכן, אבער זיי ריר נישט אליינס אן, דאס איז דאס איז די עצה, אזוי זאגט דער זוהר, דאס איז די עצה פון איוב. און יעצט וועגן דעם. זאגט די זוהר וועגן דעם איז געקומען צו איוב א עונש, און וואס שטייט ביי די שטן האט דער אייבערשטער געזאגט פאר די שטן, דו קענסט טון מיט אים וואס דו ווילסט, אך את נפשו שמור, דאס הייסט אזוי ווי ער זאגט פאר די אידן זאלן נאר פאר פרעה ער זאל נאר רודף'ן די אידן בממון, זאל זיי מאכן קנעכט אבער זאל זיי נישט הרג'נען, זאל נישט אנרירן זייער נפש, אזוי איז געשען פאר איוב, און די זוהר איז מסביר דאס אליינס אביסל טיפער, וואס איז די גאנצע זאך פון אך את נפשו שמור, די טייטש איז. על פי זוהר אז ס'דא א מקום ווי די ווי די שטן האט אן אחיזה, וואס מיינט דאס? ס'איז דא א פסוק אין פרשת בנוח קץ כל בשר בא לפני, וואס מיינט קץ כל בשר? זאגט די זוהר, און דאס איז דאס מסביר שפעטער נאכאמאל ביי די צווייטע שטיקל וואס איך גיי זאגן, קץ ס'דא אזא זאך וואס הייסט א קץ, יעצט געווענדליך ווייסט מען אז א קץ איז א גוטע זאך, יא? אונז לערנען אין ספר דניאל די קץ, קץ מיינט ווען משיח גייט קומען. ביקש יעקב לגלות את הקץ, יא, ואתה תנוח לגורלך ולך לקץ הימין, דאס איז דאך א גוטע זאך, און דא איז משמע אז קץ כל בשר איז א שלעכטע זאך. איז פארשטייט די זוהר אז ס'דא צוויי סארט קץ, מען דארף דאס, מען דארף אריין טראכטן אין דעם כ'וועל מסביר זיין א מינוט דעם שמועס. ס'דא צוויי סארט קץ, די זוהר רופט ס'דא א קץ כל בשר. דאס הייסט, דאס איז א קץ וואס שייך צו די בשר, קען זאגן צו די גוף, אדער צו די חלקים חיצוניים, צו די געלט, די אלע זאכן. די קץ דארט איז א שלעכטע קץ. מיט אנדערע ווערטער, ווען מען רעדט פון די שטן דארט, איז ער טאקע נעמט ער איוב און ער געבט אים יסורים, און די אידן ליגן אין מצרים, די אלע זאכן. ס'דא אבער אויך א קץ. און דאס איז א גוטע קץ, און דאס קען מען רופן די קץ הרוח, נישט די קץ הבשר נאר די קץ הרוח, די קץ, שטייט נישט קץ כל רוח בא לפני, יא? שטייט קץ כל בשר בא לפני, וואס איז אן אנדערע וועג וואס די זוהר זאגט עס? דאס איז די קץ הימים, עס איז דא א קץ פון הימין, די רעכטע קץ, עס איז דא א לינקע קץ וואס די זוהר רופט קץ הימים, וואס מען זעט ביי קין און הבל אויכעט, ויהי מקץ הימים. יעצט וואס וואס איז די חילוק פון די אהם די עומק פון די צוויי קיצן איך וויל מסביר זיין א מינוט די עומק איז וואס איז טייטש קץ קץ איז דאך א ווארט קץ איז דאך טייטש די ענד ס'איז עפעס פאני אז זיי רעדן פון די קץ די קץ הגאולה קץ ויקרב קץ משיחיה זאגט מען אין סקווער יא

עפעס א גבול פון יעדע זאך. די טבע, טבע העולם, טבע הגלות, למשל מען רעדט פון די גלות, סיי גלות מצרים, וואסערע גלות עס זאל זיין, וואסערע מציאות פון די וועלט עס זאל זיין, עס האט א ענד, עס איז דאך נישט קיין נצחיות, עס איז דאך נישט אין סוף. עס האט א סוף, אנדערע ווערטער, ממילא עס מוז זיין, וועגן דעם איז עס כמעט בדרך הטבע, א גלות האט א סוף. וויאזוי עס זעט אויס, ווען עס איז, פונקטליך דאס איז אפשר נישט פשוט אנצוטרעפן, אפשר קען מען מסביר זיין בעסער לויט וואס אונז זאגן, אבער. עס האט א סוף, עס איז דא א ענד, במהותו האט עס א ענד, עס איז מוגדר, עס איז מוגבל, עס איז איין זאך, עס איז נישט קיין צווייטע זאך, דאס איז דער קץ. און די די איידיע איז דאך אז מצד אחד אז מען קען אנקוקן די איידיע פון צוויי וועגן, עס איז זייער וויכטיג צו פארשטיין דאס איז די חילוק פון קץ הימין און קץ הימים. דו קענסט, א מענטש קען אנקוקן. אז די וועלט איז נאך נישט קיין נאך עולם חולף, די וועלט איז א עולם מוגבל, די וועלט איז א עולם מיט א קץ, קץ שם לחושך, כל תכלית הוא חוקר, יעדע זאך האט א קץ, יעדע זאך האט א תכלית, א ענד. און ממילא, ווי קומט מען אן נאך די קץ? ווי ענדיגט זיך עס? ווי איז די עכטע תכלית? תכלית איז גאט, תכלית איז א גאולה, די תכלית איז א ימות המשיח, ס'ענדיגט זיך, ס'הייסט ביז א מענטש קאמפלעינט איך בין סטאק דא אין מיינע טעג, ס'גייט זיך איין טאג נאך א טאג אזא גלות אזא צרה, זאגט מען, זאלסט וויסן אז די אלע זאכן האט א ענד, ס'האט א ענד סיי בזמן, און די ענד קומט משיח, און סיי אפילו אין יעצט האט א בעצם א קץ, ס'הייסט ס'איז אלעמאל די כלל אז פראבלעמען, צרות, זענען מוגבל. אור אין סוף איז נישט מוגבל. אור אין סוף איז אלעמאל דא. ס'הייסט ס'איז אלעמאל דא א צייט וועסט זיך אריינקריכן ווי גרויס דיין צרה איז, ווי טיף די פראבלעם איז, ווי ווי מער און מער און מער ווי טיף ס'איז. און סוף וועט עס האבן א ענד. ס'וועט ענדיגן, די מעשה ענדיגט זיך. און נאכדעם קען זיך אנהייבן א מעשה פון גוטס, א מעשה פון אור אין סוף, פון תענוג אין סוף ווי פון אור אין סוף. און דאס האט נישט קיין ענד, ס'איז ס'איז נישט אפילו א פייט, יא, יעדע איינער ווייסט, אין סוף מיט סוף, ווי לאנג די סוף זאל זיין, ס'איז בכלל נישט קיין מחלוקת, דאס הייסט, אין חבד רופן עס אין ערוך, ס'איז בכלל נישט קיין שייכות, ממילא, דאס איז א גוטע וועג פון טראכטן, א גוטע וועג פון לעבן, אויב איינער פארשטייט אז יעדע זאך האט א סוף, אבער, געטליכקייט האט נישט קיין סוף, אור אין סוף האט נישט קיין סוף, ממילא ווי גרויס די צרות זאלן זיין, ס'האט אלעמאל א ענד. אז מען טראכט אריין אין די ענד זעט מען אז די צווייטע זייט פון דעם איז די בלתי מוגבל די אור אין סוף די תענוג אין סוף די שמחה אין סוף וואס אונז רופן גאולה. דאס איז דאס איז די קץ דאס איז באמת משה גייט אין מצרים דאס וויל ער וויל אויפטוהן ער וויל ער וויל מגלה זיין די קץ ער וויל ענדיגן די גלות און ברענגען ברענגען די גאולה. אבער. ס'דא א צווייטע וועג פון קוקן אויף די זעלבע בילד, די זעלבע בילד קען מען קוקן א צווייטע וועג, און די צווייטע וועג איז וויכטיג, ס'הייסט מ'קען נישט מ'קען עס נישט מזלזל זיין מזניח זיין אינגאנצן, די צווייטע וועג ווייזט נישט אין די ענד איז דא גוט, נאר אין די ענד איז א חורבן, אזוי ווי אונז זאגן געווענטליך שית אלפי שנין הוי עלמא וחד חרוב, ס'איז חרוב, חרוב איז די פשוט'ע טייטש א חורבן, אנדערע ווערטער ס'ענדיגט זיך, ווי גייט עס קריכט? ס'גייט אין גארבעדזש, ס'האט זיך געענדיגט, גייט אלעס אין גארבידזש, אלעס אין עולם הזה, סוף אדם למות, אזוי ווי איך האב געזאגט אויף ספר איוב, סוף אדם למות, סוף בהמה לשחיטה, אלעס האט א סוף, און דער סוף איז מען שטארבט, דער סוף איז חרוב, מיתה. און דאס איז א אמת'דיגע הסתכלות. ווייל מען דארף קענען מסכים זיין צו די חלק, כדי צו אנקומען צו די צווייטע חלק. און באמת. ס'דא זייער אסאך מענטשן וואס זייער עבודת השם, אפשר אסאך פון די מענטשן וואס די מער פשוט'ע וועג, וואס אונז רופן פריער דער פשטות'דיגע צדיק, צדיק פשוט, רוב פון זיין עבודת השם איז אין א ציור און אין א תמונה פון מיתה, ס'איז אין א ציור אז די וועלט ענדיגט זיך, דארף מען זיך שעכטן פאר'ן אייבערשטן, אזוי ווי מ'זאגט, מ'דארף זיך שעכטן, מ'דארף. מען דארף זיך נאכלאזן די תאוות, מען דארף זיך אפהאקן די גוף, מען דארף מאכן א קץ, א סוף פאר די תאוות אדער פאר די עולם הזה, דאס איז א וועג פון מוסר. און וועגן די סארט מענטשן געווענטליך גייען זייער שטארק מיט די קו פון יראה זייער שטארק, זיי לעבן אין א וועלט פון יראה, זיי לעבן אין א וועלט פון צמצום, אין א וועלט פון אנגעצויגנקייט, א געוויסע סענס פון שטרענגקייט. ס'דא אבער אנדערע מענטשן.

מכל מקום און דאס הייסט ביידע זאכן זענען ממש בילדער פון די זעלבע זאך, ס'איז נאך נאר א קוק, ווי מען קוקט דארף מען דאך קוקן, און וועגן דעם יעדע מאל וואס ס'איז דא, זאגט דער זוהר, יעדע מאל וואס ס'איז דא א געוואלדיגע יחוד, וואס ס'איז דא א געוואלדיגע הארה פון אור אין סוף, וואס ס'איז דא א געוואלדיגע הארה פון חיים, ויבוא גם השטן בתוכם, וואס טייטש ויבוא גם השטן בתוכם, קומט ראש השנה, דאס איז דאך א געוואלדיגע טאג, יא, מ'איז ממליך דער אייבערשטער. קומט דער שטן, פארוואס קומט דער שטן? ווייל דער שטן זאגט אה, ענק זאגן אז די וועלט איז גארנישט און מען דארף נאר חיים עליונים, למענך אלהים חיים, איך זאג דאך אויך אזוי, איך בין דאך דער שטיקל רציחה, השטן איז דער טייטש, דער פערסאניפיקעישאן, דער מענטש וואס זאגט אז אלעס האט א עק, איך בין דאך דער רוצח, איך בין דאך דער מלאך המוות, יא? איך קום דאך אויך, איך וויל דאך אויך, איך וויל דאך האבן כאילו מיין חלק, אזוי צו זאגן, איך וויל דאך האבן אביסל מוסר, און דו ברענגסט א קרבן, אה, איך בין איך בין דאך דער שוחט, יא? איך בין דאך דער שוחט דעלמא, יא? איז פארוואס איך דארף אויך א שטיקל קרבן, איך וויל דאך זיין דער שוחט. און זאגט די זוהר עס איז וויכטיג, דאס איז דאך ער האט דאך א ריכטיגע טענה, דאס הייסט עס איז וויכטיג נישט אוועקצומאכן דאס. מ'קען נישט אינגאנצן און די מעשה אין א געוויסע זין אזוי וואס איך זאג איז אביסל פערעדאקסיקל אין א געוויסע זין ס'דא מענטשן זאגט די זוהר ס'דא מענטשן אזוי ווי איוב איוב איז געווען ממש א צדיק ער האט קיינמאל נישט געזינדיגט ער איז געווען נאר געגאנגען מיט די שיטה מ'דארף זיין גוט א גוטן טאג מ'דארף זיין גוט ווען מ'דארף נאר זיין גוט ווי יו ענד אפ אין איז אין די קץ השמאל.

דו האסט דאך דיין דיין מלאך המוות, אבער איך בין נישט די מלאך המוות, אונז זענען די מלאך החיים, אונז זענען די מלאך מליץ אחד מני אלף וואס ער זאגט מען גייט דיך לאזן לעבן, מען גייט דיך מען גייט דיך חותם זיין לחיים. און וועגן דעם מען דארף האבן א מער פרייליכע בליק אויף די גאנצע ענין פון וואס קען רופן די ענין פון מסירת נפש, אדער די ענין פון עבודת השם וואס איז די ענין פון מאכן א קץ, מאכן א מסירת נפש, און די אנגעצויגענע בליק, די די רציחה חלק.

ס'איז נישט געווען משה רבינו'ס וועג דאס. געווען פרעה'ס וועג. כדי צו קענען ארויסנעמען די אידן פון מצרים האט מען געדארפט זיך אן עצה געבן קודם מיט די איוב. מען דארף מאכן קלאר אז אונז גייען נישט ארויס למוות, און דאס איז באמת די חשש וואס וואלט געווען, אז מען גייט ארויס די אידן פון מצרים גייען זיי אויכעט שטארבן, יא, מען זעט פון די פארשידענע מכות, אבער ויפלו ה', און דאס איז אויך, זעט אויס דא אויך א ענין פון א מלאך, דער מלאך המשחית איז נישט מבחין צווישן אידן און מצרים, וואס הייסט ער איז נישט מבחין? די גאנצע זאך איז ער געקומען, ער זאל ארויסנעמען פון אידן פון מצרים, גייט ער פונקט פארגעסן און הרג'ענען די אידן? ס'איז דאך די עומק פון די זאך. די זעלבע זאך וואס האט געהארגעט די מצרים האט ארויסגענומען די אידן פון מצרים, די זעלבע מיסטיק וואס זאגט די וועלט האט א ענד, די אויגן האבן א ענד, דאס הארגעט די מצרים, דאס איז דאך והכיתי כל בכור, דאס איז דער מלאך המוות, דער מלאך המשחית. דאס וואס די אידן ווילן טון איז זאגן, מלאך המשחית איז גערעכט, אבער אונז זענען אין די חיים חלק, אונז זאגן נישט נאר אז די וועלט האט א ענד, אונז זאגן אויך אז די וועלט האט נישט א ענד אין די סענס, און ס'ענדיגט זיך זייער שנעל די וועלט, און פון דארטן ווייטער איז חיים נצחי, און פון דארט איז ווייטער. איז אור אין סוף, אבער מ'טאר זייער דארף זייער נזהר זיין נישט צו מאכן די טעות, מ'דארף זייער נזהר זיין צו לאזן די חלק הרציחה האבן זיין חלק, אבער נישט מאכן פון די חלק די גאנצע די גאנצע עיקר, צו האבן א לעבעדיגע א לעבעדיגע אימעזש א לעבעדיגע בילד פון וואס ס'מיינט צו דינען די אייבערשטער, פון וואס ס'מיינט צו גיין די ריכטיגע וועג, און די לעבעדיגע בילד איז אסאך אסאך מער קאמפליצירט ווי די פשוט'ע וועג, ווייל די פשוט'ע וועג ליעדט אסאך מאל צו אזא רציחה צו אזא רצחנות'דיגע עבודת השם. ס'איז אסאך קאמפלעצירט, ס'איז זייער אסאך קאמפליקעישאנס, וואס ס'הייסט אנדערע ווערטער, מען דארף זיך טאקע אן עצה געבן מיט די שטן, מען דארף אמאל כאילו זינדיגן, מען דארף מאכן א שעיר לעזאזל און די גאנצע מין שמועס, מען דארף אמאל טון אלע מיני זאכן, מען דארף מאכן א דזשאוק אמאל, וואס איז די דזשאוק? די דזשאוק זאגט, די ווערטלעך וואס מען קען געבן פאר די גוף, די ווערטלעך וועט מען געבן פאר. פאר ווער ס'דארף דאס הערן, אבער ואנחנו בשם נלך, ואנחנו נלך מיט א חיים וואס איז חיים שאין עמו מות, וואס איז נישט חיים וואס איז א קץ, וואס נעבעך די וועלט ענדיגט זיך און ס'איז א רציחה, ס'איז א מלאך המוות, נאר ס'איז א נאר ס'איז א מלאך החיים, ס'איז א מלאך וואס איז מציל פון די מלאך המוות, ווייל מ'האט פארשטאנען די עומק, די סוד החכמה, די אן א שיעור קאמפליצירטע וועגן וויאזוי מ'דארף זיך אמת'דיג פירן אויף די וועלט, און דאס האט דער אייבערשטער אויסגעלערנט פאר משה ווען ער האט געזאגט בא אל פרעה, און דאס איז די ענד פון די שטיקל זוהר לפי די רמ"ק'ס חלוקה, און ער זאגט אים בא אל פרעה, קום צו פרעה, האב נישט מורא, נישט אנטלויף פון פרעה, קום צו פרעה און די גאנצע עומק הרע פון פרעה, און די גאנצע רציחה פון פרעה, ווייל פרעה איז רציחה, איז נאר די צווייטע צד פון דיין טוב, דו דארפסט דיך קענען געבן פאר דאס א פלאץ צו פארשטיין וואס דאס איז און ארויסנעמען זיך און די אידן פון מצרים.